וויר גאנע לערן טודעי א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשת תרומה, שיחה ג' די טערד שיחה אין פרשת תרומה, ענד ווערי פעימאס שיחה דעט דער רבי ספאוק, דער רבי ספאוק אבאוט איט ווערי ווערי עמאשענאל אבאוט די שיחה ביקאויז דער איז א איטס א קאמבינעישאן אוו טו שיחות לייק די פירסט פארט אוו די שיחה איז אבאוט די גביעים אוו די מנורה דעט ווי לערן איי טינק טיוזדעי אין חתת

די רשי איז אבאוט די ברענטשעס, און די שיטה אוו די רמב ם אבאוט די גביעים, די גאבלעטס, די קאפס דעט וואז עט די מנורה דער וואז טווענטי טו, האו וואז איט? לעטס סטארט און לערן אינסייד און סי אנבעליוועבל וואט איט איז. אות א', וועגן די ציור פון די גביעים פון די מנורה זאגן חזל. די גמרא סעז אין מנחות, למה הן דומין, וואט וואט דיד איט לוק לייק, כמין כוסות אלכסנדריים, דער אין אלעקסאנדריע דער איז א ספעשל טינג אוו א כוס, דעט דעי מעיק, עז ווי גאנע עקספלעין וואט איט איז כוסות אלכסנדריים, די רמב ם מפרש בפירוש המשניות שלו, די רמב ם אין מנחות, אין די משנה, דעט די משנה סעז,

סמאל. געפינט מען אין דעם א דבר תמוה, סאו דיס איז וואט די רמב ם סעיז אין פירוש המשניות, ענד אין יד החזקה. סאו די רבי סעז ווי פיינד אין איט א ווערי אינטרעסטינג טינג, און א דבר תמוה, וואנדער, וואט איז איט? ס'איז פארהאן דער ציור פון דער מנורה וואס דער רמב ם האט מצייר געווען בגוף כתב יד קדשו בפירוש המשניות שלו, אין פירוש המשניות אוו די רמב ם, דאס איז א פיקטשער וואס די רמב ם דרו אבאוט די מנורה, און דארט איז ער מצייר די גביעים אין א פארקערטן אופן. איז איז איז איז רייטינג איט אין א קאמפליט אפסייד דאון, דעם ברייטן חלק הגביע פיהן צום אונטן פון דער מנורה, און דעם שמאלן טייל שוליהן אויבן, דאס הייסט א ציור פון א איבערגעקערטן כוס של אלכסנדריה, דער רמב ם איז דראוינג איט עז א פיקטשער, טאקע דער באטעם איז סמאלער דען די טאפ, באט הי דאז איט אפסייד דאון.

און אלסא די פלעיס ווער איטס פלעיסט, האו מעני און ווער איטס פלעיסט, אבער ליסטן צו די לשון אוו די רמב ם הימסעלף, לכאורה קאמס אוט דעט איטס נאט אינטענשאן, די רמב ם זאגט שתדע ממנו תבנית אבער נישט נאט דעט יו שוד נאו די גביע עז בדקדוק עז איט איז פערפעקטלי. באט די רבי איז גאנע סעי דעט איט דאזענט מעיק עני סענס, איט מאסט בי דעט די רמב ם דיד איט אינטענשאנעל, ווער דו ווי סי איט וואס דערפאר איז ער מצייר די גביעים אין א תבנית משולש, ביקאוז איטס נאט איטס נאט מדויק דעטס וויי הי דאז איט משולש דיד יו עווער סי א קאפ דעט איט איז אן די באטעם איטס טרייענגל און יו קענט סטענד איט אפ וואט קיינד אוו קאפ איז איט איט דאזענט מעיק סענס דערפאר איז ער מצייר אין תבנית משולש אף על פי אז א כוס אלכסנדרי איף יו לוק עט די סטארס ווער איט איז איטס נאט משולש ממש ביקאוז משולש יו קענט סטענד איט אפ און דער רבי סעז ווערי אינטרעסטינג אין פוטנאט נומבער עיט ראה פסחים ולא היו לבזיכין שוליים כו'

טווענטי טו קאפס שוד בי אפסייד דאון דזשאסט ביי טשענס, און דאס האט אבער נישט קיין טעם צו מצייר זיין פארקערט, שוליים למעלה אדער אויבן למטה מיטן קאפ אראפ. בפרט אז דער רמב ם איז געווען א דייקן בכל ענין, דבר, דער רמב ם וואס א ווערי ווערי פריסייז פערסאן אין עווריטינג דעט הי דיד, לייגט זיך כלל נישט צו זאגן, איט דאזענט מעיק עני סענס אז דער רמב ם זאל מצייר זיין די גביעים באופן הפוך און ביי יעדן גביע צוויי און צוואַנציק מאל טווענטי טו טיימס הי שוד מעיק איט אפסייד דאון, סאו ווי מאסט קאם טו קאנקלוזשען דעט דעט וואי די רמב ם דיד איט לייק דיס ביקאויז דעטס האו איט וואס. לכן נראה לומר בפשטות הדבר די רבי סעז דעטס וואי ווי העוו טו קאם טו א קאנקלוזשען אז די רמב ם האט מצייר געווען די גביעים באופן זה ווייל לדעתו איז אזוי געווען זייער קביעות במנורה דיס איז דיס וואט איט וואס ווער דיד די רמב ם טעיק איט פראם סאו די רבי גיווס יו טו ריזענס אדער מצד הקבלה פון מלמד צו מלמד מדור לדור.

על דרך ווי מען געפינט, איטס נאט א א טינג דעט איטס א וואן טיים דזשאב, די רבי סעז קליר, און על דרך ווי מען געפינט בכמה מקומות אין רמב ם, אין רמב ם הימסעלף, און אין אדער ראשונים, ענינים וואס דער מקור איז א מדרש וכיוצא בזה, שלא הגיע לידינו, סאו דעטס וואי ווי קאוד קאם טו די קאנקלוזשען דעט רמב ם דיד איט וויט אינטענשאן, ענד דעטס האו איט וואס די מנורה. נאו ווערי אינטרעסטינג דיס נעקסט טו או טרי פאראגראפס טיל אות ג' לכאורה עפטער די רעבע עפטער פוטנאוט נאמבער אילעווען מיט די סטאר ווי דאן ניד איט באט איטס ווערי אינטרעסטינג להגדיל תורה ולהאדירה ווייל די רעבע ספאוק בשעת מעשה ווער די רעבע וואט איז וואט איז איט די רעבע וואנטס טו ברינג לכאורה איף הי בראט איט אנלי אין פירוש המשניות ענד הי דידנט ברינג איט אין יד החזקה מעיבי להלכה איטס נאט לייק דיס סאו די רעבע איז גיווינג טרי

ושם בהלכות בית הבחירה פרק ג' סוף הלכה י' ישנו וזוהי צורתו ויש ציור המנורה כמו בפירוש המשניות איטס די סעים דראוינג עז אין פירוש המשניות וגם שם הגביעים מצוירים דער איז אלסא די סעים טינג די די קאפס אר אין א פיקטשער פיהם למטה ושוליהם למעלה

לעטס ליסען ווערי געשמאק, און ער ברענגט עס נישט ביד א, ביד, בספר היד, איטס נאט אין ספר היד, פונקט ווי ער ברענגט נישט בספרו די ציורים שבפירוש המשניות שלו, דער איז מאר פיקטשערס אין משניות און הי דידנט ברינג איט, אף על פי וואס במילא זענען אויך נישטא בספרו כמה פרטים וועלכע מען זעט אין ציור, אין דעם ציור ווי דאנט סי עווריטינג קארעקטלי, עז די רמב ם סעלף סעז דעט איטס נאט קארעקט, יש לומר כמה טעמים בזה, ומהם, דער רבי סעז דער איז א לאט אוו טעמים, איים גאנא גיוו יו אנלי טרי טעמים, א', מלכתחילה איז דאס ציורים נישט געווען אין זיין תוכנית פון ספרו משנה תורה, ווען דער רמב ם פלענט האו טו דו ספר יד החזקה, הי פלענט איט וויטאוט פיקטשערס, עניטינג, נאט די בית המקדש און נאט די אדער טינגס, דער איז נאו, וויטאוט פיקטשערס, ב', על פי הידוע, אויף וויפיל עס איז, דער רבי ברינגס אין יד מלאכי, דעס כללי הרמב ם, יעס, אל די כללים אוו די רמב ם, האו הי דיד דיס ספר היד, אויף וויפיל דער רמב ם איז ממעט בתכלית ברענגען בספרו זאכן וועלכע זענען נישט מפורש בשס וכיוצא בזה. אין גמרא, אין שס, דער איז נאטינג דער אבאוט די גביעים, איף דער וואס אפסייד דאון, אבער דער וואס איז נישט דער איז דער איז דער דער איז כוסות אלכסנדרי, באט איט דאזענט סעי דעט איט וואס אפסייד דאון, סוי דעטס וויי די, הי דידנט ברענג די פיקטשער עז הי נו פרום היז טיטשער ענד פרום היז טיטשער ענד היז טיטשער דעט הי נו דעט איטס אפסייד דאון. ג כמה מהפרטים האלה זענען לדעתו נישט לעיכוב כלל ועוד טעם, איף דער רמב ם וואלט ברינג די פיקטשער אין יד החזקה

דעט עוועריבאדי הו וואס דער, נאט א לאט אוו פיפל ווער דער, ביקאוז די רעבע שמחת תורה, עוועריבאדי וואוד גאו טו תהלוכה, און די רעבע וואוד, די רעבע וואוד פארברענג איט וואס ממש ווערי ליטל פיפל, און דען לעיטער אן פיפל סטארטעד קאמינג בעק פרום די תהלוכה, דער וואס מאר פיפל, די רעבע ספאוק אבאוט די ענין אוו השפעה און עווריטינג און די רעבע טוק די קאפ דעט איט וואס אינפראנט אוו הים, און די רעבע וואס האלדינג איט די האול שיחה לייק דיס. רבי וואס סעאינג א שיחה האלדינג די קאפ לייק דיס און דען די משמשים ווענט אינטו די רעבעצן נעקסט דאר אין די לייבערי וואס עפטער ווען די רבי וואס אלרעדי אין די לייבערי אין די מעמס סאו דעי טאלד די רעבעצן דעט די רבי דזשאסט ספאוק א שיחה וויט די כוס אפסייד דאון

די באדעם העס טו בי אן די באדעם און די טאפ אן טאפ, און דערפון לערנט מען אפ און נאט אנלי דיס, באט פרום דיס קרשי המשכן ווי לערנינג אפ אין די גמרא אין מנחות, ווי לערן א אן אינטרעסטינג הלכה דעט כל המצוות עני מצוה דעט יו דו כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן, יור נאט יוצא איף יו דאנט דו איט דרך גדילתן, למשל ווי גאנע לערן לעיטער אין די שיחה אבאוט א לולב און א אתרוג און אל דיס טינגס דעט ווי העוו טו האלד איט עז איט גראוס. איטס דזשאסט דער רבי איז פינישינג אפ היז קוועסטשן פארוואס זשע זאלן די גביעים זיין היפך פון דרך גדילתן איטס א אינטערעסטינגע לשון אויף א קאפ דרך גדילתן דער רבי מיינט דרך דאט יו יוז אדער יוז א קאפ טאפ די טאפ איז אפ און די באדעם איז דאון און היר מעיקס איט אפסייד דאון וויי וואט איז די ריזן אוו איט עס האס טו בי א ריזן וויי איט איז ויש לומר אז דאס וואס וועט זיין מובן לויט דעם וואס מען געפינט בנוגע כללות ענין המנורה אן ענין וועלכער איז מעין ודוגמת הנל דער רבי איז גאנע עקספלעינען ווערי געשמאק ווי גאנע סי וואט איז די אלטימעיט גאול אוו די מנורה עקארדינג טו די אלטימעיט גאול אוו די מנורה וויל אנדערסטענד די ענין אוו די גביעים דער ווערי געשמאק ענד ווערי איזי איי מין איטס נאט קאמפליקעיטעד טו אנדערסטענד איטס א געשמאקע שיחה וועגן די מאור המנורה זאגן חזל די גמרא סעז אין מנחות לא לאורה אני צריך עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל

און איט בערנט טווענטי פאר אווערס, טיל ווען טיל ווען די כהן קעם טו טעיק אוט די וויקס און פוט אין ניו וויקס און עוועריטינג איט וואס סטיל איט וואס סטיל ליט סאו דעטס א עדות לכל באי עולם דעט דער אייבישטער איז א נס עווערידעי איז א נס אין בית המקדש דעט די מנורה איז בערנינג סעים אמאונט טווענטי פאר אווערס. דער אור המנורה איז נישט געווען כדי צו באלייכטן דעם ארט וואו מען האט זי געשטעלט, איטס נאט פאר די פלעיס אין משכן אר אין מקדש, די לייט דאזענט נ איז נאט נעסעסערי דער, ואדרבה דער אייבערשטער סעז אינו צריך לאורה, איטס נאט פאר מי קאמפליטלי, איט קאוד האב בין פאר בוט, פאר אוטסייד און פאר אינסייד, סעד נאו, נאר עס איז געווען אן עדות לכל באי עולם, טו די האול ווארלד שהשכינה שורה בישראל, ומהאי טעמא. האט מען געמאכט די חלונות פון בית המקדש אין אן אופן היפך פון חלונות סתם נאר שקפים אטומים שקפים מבחוץ ואטומים מבפנים ברייטער אינדרויסן און שמאלער אינעווייניג ווי מפרשים זענען דאס מבאר ווי סי די די עווריבאדי נאוז אבאוט די די ווינדאס אין די בית המקדש סאו ווי העוו טו טינגס ווי העוו נאו די מנורה דעט די אורה איז נאט פאר אור באט אין ספיריטשועל גאוס אוט טו די ווארלד טו שאו עוו דעט די אייבערשטער איז בישראל און הי מעיקס א נס עוורי דעי דעט הי בערנס טווענטי פאר אווערס אינסטעד אוו

איי ניד לייט אינסייד אר איי ניד לייט אוטסייד די איידיע אויף די חלונות איז טו מעיק לייט אוטסייד אויף די אין די ווארלד לייק די מנורה לייק די לייק די מנורה איז מעיד לכל באי עולם די סעים טינג איז די ווינדאו אלסא נאו די רבי איז עקספלעינינג איט אין אידיש וואו עקזעקטלי האו איט וואס מעיד א פענסטער ווערט געבויט אזוי האו דו יו בילד א ווינדאו אז די פענסטער עפענונג איז אינעווייניג ברייטער ווי אינדרויסן אינסייד איטס מאטש וויידער דען אוטסייד וויי? כדי די ליכטיגקייט פון דרויסן זאל זיך מתפשט זיין אויך אין די צדדים פונעם חדר, איף איטס אפען אינסייד ווייד, די לייט קאמס אוט אין די האל אין די האל רום, אבער די חלונות פון בית המקדש זענען געווען פארקערט, די ווינדאס פון די בית המקדש וואס די אפאזיט קצר מבפנים, אינסייד איט וואס סמאל. און מרחיב והולך לצד חוץ כדי שתהא אורה יוצאה מהיכל ותאיר לעולם, ווען די לייט גאוס אוט איט מעיקס לייט אוטסייד, ווייל דער תפקיד פון אור המנורה איז עדות הוא לכל באי עולם כולו, וואט איז די תפקיד אויף די מנורה, וואט איז תפקיד אויף די פלעיס אויף די קודש, די לייט שוד גאו אוטסייד, אקעי, אות ד' נאו ווי העוו א ווערי אינטערעסטינג יסוד, דעט די מנורה ענד די ווינדאוס, טו טינגס אין די קודש, אין די בית המקדש אר אין משכן, גאו פאר די אוטסייד, די רבי איז גאנע סעי די סעים טינג ווי גאנע לערן אבאוט די גביעים, נאו ווי העוו א ליטעל אה, יו סי אלרעדי וואט די רבי'ס ענסער איז גאנע בי, וויי די גביעים וואר אפסייד דאון, על דרך זה קען מען מבאר זיין בנוגע די גביעים, די רבינו בחיי, אין אויער אין אויער פרשה, איז מבאר דעם רמז, איז דואינג איט עקארדינג טו רמז, איטס נאט פשט נאט דרוש, איטס א הינט, א רמז, אין די גביעים פון דער מנורה, א גביע איז א כלי, לשון אויף די רבינו בחיי, א גביע איז א כלי שיש לו בית קיבול והוא משקה ומרוה, וואטס א קאפ, א קאפ איז, דעט איז,

טרי טיימס השפעה, ווי העוו די השפעה אין די לייט אויף די מנורה, די השפעה אין די ווינדאוס, און השפעה אין די גביעים. וואס די הדגשה איז דאס אין דעם איז, וואט איז די מעין טינג וואט די רבינו בחיי איז סעיאינג, די השפעה מעליון להשפל, און הי יוזעס די ווארט משקה ומרוה, איז איז גיווינג סאמבאדי טו דרינק, און איז קווענטשינג היז טערסט. דער עיקר תפקיד פון א כוס באשטייט נישט אין זיין א כלי קיבול,

קומט אן און איז משקה ומרווה די מדה משקה, די קאפ איז צו טעיק פיל איט אפ ענד דרינק איט, קומט אויס וואט איז די באדעם ליין אז די ביאור הנל פון רבינו בחיי איז מתאים מיט מאמר חזל הנל וועגן כללות ענין המנורה, נאו וי סי דעט די קאפס איז די סעים טינג ווי רבינו בחיי וואט איט סעס די רמז איז די סעים עז די מנורה, לא לאורה אני צריך ענד איי דאנט ניד די לייט נאר עדות הוא לכל באי עולם וכו' אז די תפקיד פון אור המנורה איז נישט אינעם אני צריך די נאט אנ די צו דער אייבערשטער דאזנט ניד איט און די משכן דאזנט ניד איט איטס נאט אן ענין אויף אני צריך אויף קיבול ביקאז א כוס איז נאט אויף קיבול נאר כדי צו באלייכטן די וועלט שמבחוץ לשון רבינו בחיי צו משפיע זיין בעולם השפל נאו ווי גאנע קאם ענד אנדערסטענד וויי די וויי די גביעים איז אפסייד דאון

אידער א קאפ עז יו דרינק אדער יו מעיק קידוש יו גאנע מעיק קידוש יו האלדינג איט די רייט וועי טאפ איז טאפ און די באדעם איז באדעם ביקאוז יו האלדינג די וויין וואט העפענס עפטער יו פיניש קידוש יו דרינק איט אפ יו טורן איט אווער וויבאלד אבער אז די גביעים שבמנורה איז לרמז אויפן ענין פון משקה ומרווה איטס נאט אויף די ענין אויף סטארינג אדער ענין אויף קידוש איז דזשאסט א פיו מינוטס איז אדרבה דער מצב זייערער להיפך, פיו למטה ושוליו למעלה, וויי? מען קערט איבער דעם כוס, יו טורן איט אווער, כדי די משקה זאל זיך אויסגיסן פון אים, עז מענשאנד ביפאר ווען די רבי ספאוק אבאוט די אבאוט משפיע ענד עווריטינג וואס האלדינג די קאפ אפסייד דאון, איטס נאט איטס נאט מעיד טו, איטס מעיד טו פאור אוט און גיוו טו סאמבאדי טו דרינק סאו נאו איטס אנדערסטענד באדעמס אפ אז אז דאס יא איף יו סעי לחיים יו האב טו פיניש איט אפ אלל דע וועי יא אקעי סאו נאו וויל אנדערסטענד ועל דרך זה בעניננו נאו וויל קאם בעק טו די מנורה וויבאלד דער אור המנורה דארף באלייכטן די באי די באי עולם וועלכע זיינען למטה ברוחניות

קוד בי א רעגולער קאפ אפסייד דאון, וואט איז די איידיע אויף די אויף סמאלער נעראוער? אות ו, על פי הנל, קען מען אויך מסביר זיין בעבודת בעבודת האדם דעם רמז ולימוד וואס די גביעים זענען געווען דווקא פיהן רחב ושוליהן קצר, די טאפ וואס ווייד און די באדעם וואס סמאל. וויבאלד אז די גביעים זענען מרמז אויפן ענין פון משקה ומרווה, וואט דאס איט שאו? איט שאוס אן גיווינג יו גיווינג יו טו דרינק, סאו איז מובן אז דא פאדערט זיך א פה רחב. יו טאלקינג אבאוט משקה ומרווה האס טו בי אין א ווייד אין א בראד וועי ווען עס קומט צו משפיע זיין אויף א צווייטן אידן ווען יו גאט טו בי משפיע אן סאמבאדי עלס אדער בכללות יותר ווען יו טאלק אין דזשענערל צו פארנעמען זיך מיט דער עבודה פון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים רייט וואטס די איידיע אויף די מנורה עדות הוא לכל באי עולם טו מעיק דער אייבישטער א דירה אין די עולם השפל אין כל באי עולם אין תחתונים עז די עז די תנחומא סעס מדרש תנחומא, נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. סאו אידער יו גאו טו משפיע אן סאמבאדי עלס, אר יו דו יור עבודה טו ברענג לייט אין די ווארלד. דארף דאס געטון ווערן מיט דער גרעסטער רחבות, ביז למעלה ממדידה והגבלה. יו האוו טו גאו אוט אוו אלל יור לימיטעישאנס. דארף ער מקבל זיין זיך אננעמען מיט דער גרעסטער כוחות, פיו, דורך וועלכן ער איז מקבל די תוכו, איז רחב. ווען יו גאו דו יור עבודה, ענד יו גאוינג טו בי מקרב סאמבאדי איט העז טו בי אין א וועי דעט די טאפ איז רחב ביקאוז יו שוד בי עיבל טו גיוו אים וויט רחבות אויב ווען עס רעדט זיך וועגן זיך אליין ווען יו טאלק אבאוט יור סעלף ווען יו דו עבודה וויט יור סעלף ווען ער האלט נאר ביי תחילת העבודה היז דזשאסט סטארטינג די עבודה אדער אפילו שפעטער אבער זיין עבודה איז מאיזה סיבה שתהיה עבודה מוגבלת היז סערווינג די אייבישטער עווריטינג פיין באט היז סערווינג אין א וועי אוו לימיטעישאנס איז זיין מצב פיו למעלה רייט? אבער ווען קומט צו דער עבודה פון טון מיט א צווייטן אידן, דען דערס נאו סאטש טינג, בפרט צו דער עבודה פון מאכן די וועלט פאר א דירה לו יתברך, נאט אנלי טו טו אדער טו מעיק די האול ווארלד א דירה לו יתברך, מוז מען וויסן אז דא מוז זיין למעלה מהגבלות, האו דו יו דו למעלה מהגבלות? ווער די רחב? ווער איז די ווייד פלעיס? אפסייד דאון, כלפי המקבל ממנו למטה.

דעי בראט א מחצית השקל טו ברענג עט דען דערס אנאדער מחצית השקל פאר די קרבנות באט דען דער איז תרומת המשכן וואטס די דיפרענס ביטווין דעם איטס גאנה שאו אס די ביגינינג אוו די עבודה ענד לעיטער אן תרומת האדנים והשקלים איז געווען באגרעניצט א דבר מסוים וואט וואס דעט כסף און מחצית השקל יו קענט טעיק און ברענג סאמטינג עלס טו יוז פאר די אדנים אדנים מאסט בי פרום כסף סאו יו ברענג אידער סילווער אר מחצית השקל מה שאין כן תרומת המשכן קאמפליטלי דיפרענט, וועלכע האט אין זיך כולל געווען אלע סוגי הבריאה, דומם, צומח און חי, עווריטינג וואס דער, נאט אנלי דיס, ובצירוף וואס איש אשר ידבנו ליבו, אלסא, מדבר וואס אלסא דער, סאו ווי העד אלל פאר טינגס, וואטס די דיפרענס? די רבי איז גאנה עקספלעין, ווייל תרומת האדנים והשקלים זענען מרמז וואט דאס איט שאו? יו גאנא דו די פאנדעישאן, די בעגינינג, די פאנדעישאן אוו די משכן, האוו טו פוט אפ די קרשים דער, אויף דער הנחת האדנים והתחלת העבודה פון א אידן, איט שאוס אן די בעגינינג אוו די עבודה, וואס עבודת וואס עבודת וואס עבודת תמידים איז כסדרם, וואט דאס מין כסדרם? איז לימיטעד, עבודה מסודרת, אנהייבנדיג פון מודה אני, און גיין מדרגה אחת לשנייה וכו', דו מודה אני דען יו גאו הייער ענד הייער ענד הייער טיל יו קאם טו קריאת שמע שמונה עשרה, דען יו גאו טו מבית הכנסת לבית המדרש און לערנינג, מה שאין כן דיס איז אלל ווען ווי טאלק אבאוט די ביגינינג, מה שאין כן תרומת המשכן איז מרמז אויף די כללות העבודה פון לעשות לי מקדש ושכנתי בתוכם, וואט איז דעט א דירה בתחתונים וואס אין דעם זיינען נישטא קיין הגבלות זי נעמט ארום כל עניני העולם, דער ווי האב אלל פאר טינגס נאט אנלי נאט אנלי כסף.

דעט די קרשים האס טו בי נאט לעיאינג און נאט איווען סטענדינג אפסייד דאון באט סטענדינג וויט עז עז דעי גראו האו קאוד איט בי דעט דער אייבישטער טעל טו מעיק די גביעים אין משכן אפסייד דאון וויי איז איט? דער רבי איז גאנע עקספלעין עט געשמאק אות זיין און דאס איז דער רמז אין דעם וואס אף על פי אז כל המצוות דארף מען טון דרך גדילתן לאו דווקא און היר קאמס ווי עס ווערט געבראכט לא לגבי אפגעלערנט פון לולב ומיניו.

און וכל מצוה כלולה מכל המצוות אוקיי יעדע מצוה בפרט לולב ומיניו זענען בדוגמת גאנץ סדר השתלשלות דארף עס זיין בכללות בסדר ההשתלשלות דרך גדילתן וואט איז א מצוה א מצוה איז אין גשמיות איי טינק דעט ווי קוד סעי נאט ניינטי ניין פוינט ניין באט עקארדינג טו חסידות איז הונדערט פראצענט אוו מצוות איז מיי איז איז איז מעשה בפועל בגשמיות

ווען עס קאמס טו בי מקרב א איד ענד עווריטינג, איט העז טו בי רחב ענד משפיע, וואט איז איט רבינו בחיי, משקה ומרוה, משקה ומרוה, האו איז איט גאנע בי, האו איז איט גאנע בי, דווקא, דווקא היפך, ביקאוז וויר טאלקינג אבאוט למעלה מסדר השתלשלות, איטס נאט השתלשלות, איטס גאוינג אוט אוו יור סעלף און דואינג איט אין א וועי, דיס איז וואט די מנורה איז טיטשינג אס, אנבעליוועבל, פשוט געשמאק, און דערפאר איז דער סדר הקיום פון מצוה אין אן אופן פון דרך גדילתן, ביקאוז וויר טאלקינג אבאוט השתלשלות. אויך די גביעים עצמם זענען שוליהם קצר ופיהם רחב, די גביעים דעמסעלף העוו טאקע די איידיע אוו די באטעם איז סמאל און די טאפ איז ווייד, עס שאוס יו סאמטינג דעט איז סמאל און ווייד, ווען זיי ווערן אבער א טייל פון דער מנורה, מקשה און זייער ענין זייער ענין במנורה איז משקה און מרוה להשפיע, וואט איז די איידיע אוו טו גיוו די רבינו בחיי טו גיוו טו סאמבאדי טו לייט אוטסייד און די ווינדאוס אר אוטסייד און דיס איז אלסא טו גיוו סאמבאדי עלס מאיר זיין בחוץ? איז עס פארבונדן מיט משנה זיין טבע ורגילותו, דיס קאוד בי אנלי טו בי טשעינדזש יור סעלף, געט אוט אוו יור סעלף, פארגעט אבאוט יור סעלף, דער רבי סעז קליר, ער דארף ארויס גיין פון זיך, געט אוט אוו יור סעלף, געט אוט אוו די לימיטעישאנס, דעטס וויי ווי דו איט אפסייד דאון, במילא זענען חלונות ביתו אין אן אופן פון שקפים אטומים, סאו ווער די אור איז. לחוץ, די אור איז דזשאסט די דער אייבישטער סעז איט, באט ווי דאנט סי איט, באט די חלונות ווי סי איט, ווי סי איט ליטערלי, ווי סי איט, איטס טענדזשיבל, די ווינדאס אר די אפ די אפאזיט וועי, וואט דו ווי סי ביי די גביעים, ווי סי איט אפסייד דאון. אין אן אופן פון שקפים אטומים און די גביעים פיהם למטה ושוליהם למעלה, היפך דרך גדילתן, ביקאוז איטס נאט דרך גדילתן, געט אוט אוו יורסעלף, דאנט בי עז יו גראו אפ, און זיין עבודה והשפעה למטה איז פון א פה רחב, דעטס וואי דער אייבערשטער מעיד איט רחב און דאס, צו שורש למעלה ממדידה והגבלה. סאו אין דיס פארט ווי פיניש די פארט אוו די איידיע אוו די אוו די אוו די גביעים אדער אדער די מנורה וואז און וויי איט איז, נאו ווי גאנא גאו אינטו די אדער אדער. עס איז פאראן נאך א פרט אין דעם ציור אות חית, עס איז פאראן נאך א פרט אין דעם ציור הנל, פון דער מנורה שבגוף כתב יד הרמבם, דער איז אנאדער אנאדער אינטרעסטינג פרט, א דיטעיל, וואס איז אנדערש פון די ציורים הרגילים פון דער מנורה, עניבאדי עז א טשיילד, עני מנורה דעט יו סי, וואט איז איט? איטס מעיד דיפרענטלי, אז די שישה קני המנורה ציען זיך ארויף פון קנה האמצעי,

און אף על פי אז בנוגע אט דעם פרט וואלט אפשר בדוחק הכי גדול געווען אן ארט צו זאגן אז דער רמב ם האט אזוי מצייר געווען להקל על הציור, יא, לכאורה איי קאוד סעי דער רמב ם הימסעלף סעיס דעט הי איז נאט מדייק הי דזשאסט וואנט טו טעל אס וואט איט לוקס לייק, סאו יו נאו וואט דאס די רבי מין להקל על הציור, איף יו וואנט טו מעיק סיקס סיקס העף קשת'ס איטס נאט גאנע קאם אוט די סעים,

כמו שצייר אותה אבא מרי ז ל עז מיין פאדער די רמב ם דיד איט, לא בעיגול הי איז עמפעסייזינג נאט ראונד, כמו שצייר אותה זולתו עז סאמבאדי עלס דרו דיס וועי, סאו איי האב ליטערלי הונדערט פראצענט דעט איט וואס לייק דיס, און אזוי שטייט אויך אין פירוש רש י על התורה ווי לערנט דעט אין חת ת אז די שישה קנים באלכסון.

זענען נישט ווי דעת רש י און נישט ווי דער רמבם האט זיי מצייר געווען, וואט איז גאינג אן וויי? אות ט. אות ט. דער בעל משנת חסידים בספרו מעשה חושב על מלאכת המשכן שרייבט בפשטות אז די ששה קנים זענען געווען נמשכים בעיגול, איי לוקט אפ, ס'פשוט אינטרעסטינג צו נאו, די משנת חסידים איז א ספר מעשה חושב, הו איז איט, סאו איי ראט דאון היז נעים, היז נעים וואז' עמנואל, עמנואל חי בן אברהם ריקי, הי וואז', הי וואז' אין, אין ה אלפים פייוו טאוזענד פאר האנדרעט, איטס אבאוט טרי האנדרעט ענד פיפטי יערס אגאו, הי וואז' פון די פירסט, פרום די ביגינינג אוו די אחרונים, סאו הי ראט אין היז ספר מעשה חושב, הי ראט קליר, נמשכים בעיגול.

ספרדי, אקעי. די נעים אלסא סעיז עמנואל חי בן אברהם ריקי, אה? יא, אקעי. איז ער מבאר אז אף על פי אז פון פירוש רש י, ליסטן טו דיס, הי איז רייטינג איט הימסעלף, פירוש רש י איז מוכח אז לא היה בעיגול. נאו ווער איז עס בעיסד און, איז ווער דעט איטס בעיגול אן די רמב ם.

ביקאוס איף איטס איף איטס איף איטס סטרעיט איט דאזענט לוק לייק א רקיע, רקיע איז ראונד, דעטס וויי איטס ראונד, שכנגדם הם שבעה נרות, די רייזע די שבעה נרות איז כנגד די גלגלי הרקיע, לוק אין פוטנאוט נאמבער פארטי, אז די רבי מעיקס איט פושעס איט אוועי רייט אוועי, ווערי געשמאק, וצריך עיון גדול, האם יפרש שגם נר האמצעי יהיה כמעט בעיגול? מילא אייל סעי די סיקס ווער בעיגול, באט די מידל וואן איז אלסא בעיגול, הי סעז איטס א, הי סעז סעווען אגענסט סעווען, האו קאוד איט בי? אקעי, נאו קומס די אינטערעסטינג לשונות אוו די רבי, אבער לפי עניות דעתי, ליסן טו די לשון, וויבאלד אז די, וויבאלד דער מעשה חושב שרייבט בפירוש, עז ווי לערנט דזשאסט בעפאר, וואט איז איט בעיסד דעט איטס עיגול? יסוד צו לערנען אז נמשכים בעיגול איז פון סתימת לשון רמב ם בחיבורו, וואס דער רמב ם סעז לא הזכיר תיבת אלכסון, הי דזשאסט שרייבט נמשכים ועולים. וואס דערפון איז נראה שעולים כמעט בעיגול, און הי איז פינישינג אפ והכי מסתבר וכו', דעט דיס איז, דיס איז האו איי טינק איט וואז. איז אבער נאכדעם ווי ס'איז נתגלה געווארן גוף כתב יד קודש הרמב ם בציור המנורה, עז ווי אויך געלערנט בעפאר, ועדותו של בן הרמב ם וואס עז ווי דזשאסט לערנט, בהדגשה אז דאס וואס אביו האט מצייר געווען ביושר, איז מיט אויסדריקליכע כוונה, ער איז עמפעסייזד דעט דעטס האו הי וואנטעד טו דו איט, און איז איווען סעיאינג, נאט נאט ראונד עז אדער פיפל דו. דווקא אזוי און לא בעיגול כולו איז בטל ה, ליסטן טו די לשון, בטל היסוד, בטל הבנין, היז יסוד איז נמשכים ועולים, דער איז נאו יסוד דער איז נאו בנין סאו איטס און דער רבי רייטס אין הערה פארטי וואן, ובכלל לא זכיתי לפי עניות דעתי, ליסטן א לשון, לא זכיתי לפי עניות דעתי, אנבעליוועבל לשון, להבין, איך האב נישט זוכה געווען לויט מיין.

וויי? ליסטן טו די פרוף, שהרי תיבת קנה מובאת בכמה וכמה מקומות בתורה שבכתב, ווי לערנט אלרעדי אבאוט קנה, איטס נאט די פירסט טיים, ובכל מקום מוכרח, אנדערליינט, איטס א מאסט שהוא קו ישר, ולא מצאתי עד עתה אף פעם אחת שמוכרח שזה באופן אחר, סאו וויי איז הי קאמינג טו סעי דעט איטס דווקא בעיגל און נאט אין דיס וועי, אקעי, נאו ליסטן טו א לשון אלסא, אינטרעסטינג לשון אין א שיחה, במחילת כבוד תורתו, סאמבאדי קען טרענסלעיט איט?

רבי סעיס ולפי עניות דעתי א טירד טיים נראה ברור אז אויב ליסטן טו דיס עז ראביי אלסמאן מענשאנד ביפאר אז אויב דער מעשה חושב און בעל חכמת המשכן וואלטן געזען דעם ציור הרמב"ם און דעם פירוש פון רבי אברהם בן הרמב"ם איף דעי וואלד סי די ציור אין יד החזקה און דעי וואלד סי וואט רבי אברהם רבי אברהם בן הרמב"ם ראוט וואלטן אויך זיי געשריבן אז עס איז נישט דא קיין פלוגתא דער איז נאו מחלוקת בזה כולי עלמא זיינען די קנים געווען ביושר אין דייאגאנאל און נאט אין א וועי אוו ראונד ענד די רבי סעיס ווערי אינטרעסטינג, ווער דו איי טעיק דעט איף דעי וואלד האוו סין איט דעי וואלד האוו דאן דיפרענטלי, א ווערי געשמאקע ברעקעטס. על דרך ווי דער אלטער רבי שרייבט בשולחן ערוך שלו אין הילכות אין הילכות מכירת חמץ, אז ליסטען א לשון אוו די אלטע רבי אין שולחן ערוך, הרבה מספרים הראשונים ז"ל לא יצאו לאור הדפוס עדיין בימי האחרונים ז"ל ולזאת ודאי לסמוך, דער אלטער רבי

יא אקעי על דרך זה נאט אנלי הועווער איז מעיקינג א א דראוינג די מוסדות חינוך וכיוצא בזה וועלכע זיינען מצייר אויף זייערע גליונות בלאנקען יו האוו א לאט אוו שולס א לאט אוו א לאט אוו מוסדות האוו א מנורה אן טאפ דער כיוצא בזה דעם ציור המנורה און זיי צייכענען די קני המנורה ווי חצאי קשת מוסט אוו איט אר דואינג די סעים טינג דזשאסט טו מענשען סאמטינג ווערי אינטרעסטינג

י ד דערביי קומט נאך צו נאך איין ענין דער דער איז אנאדער אנאדער טינג דעט דעט אבאוט דיס טשעינדזשינג און קאמינג בעק טו וואט איט וואס דער ציור הרגיל פון דער מנורה אז די ששת הקנים זענען ווי חצאי קשת איז על פי השערה רבי סעיס ווער דיד דעי טעיק איט פראם וויי דיד דעי סטארטעד מעיקינג איט ראונד א נאכמאכונג פון דעם ציור המנורה וואס נישט אידן האבן מצייר געווען ברומי דיס איז קאמינג טו א דעי טעיק איט פראם די מנורה דעט גוים דיד איט אין רומי ווער און אויף דעם נצחון ארקע איטס קאלד שער הנצחון פון טיטוס ימח שמו, דיס איז ווער איט איז ענד דעטס ווער דעי טעיק איט פראם. איי מעיד א פיקטשער איף יו וואנא פעס איט אראונד, יו שוט סי וואט איט לוקס לייק אן די שער הנצחון. אקעי. ווען טיטוס הרשע האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש, האט ער געהייסן אוועקצונעמען כלי המקדש און זיי ברענגען קיין רוים. הי דיסטרויד די בית המקדש, דען הי סעד דעי שוד טעיק אלל די וועסעלס אוו די בית המקדש און טעיק איט אוט די מנורה און עווערטינג טו טעיק טו רוים. לכבודו פון דעם רשע, אין אנער אוו דיס רשע, האט מען אין רוים געבויעט א שער הניצחון וואס טראגט זיין נאמען. דעי מעיד א ספעשל שער הניצחון, יו נאו, די געיט אוו ניצחון, אוו ווינינג, שער טיטוס, דעי קאל איט שער טיטוס. אויף דעם שער האט מען מצייר געווען ווי מען טראגט די געפאנגענע כלי המקדש ובתוכם די מנורה, דעטס וואט דעי דעטס וואט דעי מעיד פראם די סטאון, דעי מעיד א דעי מעיד א פיקטשער לייק קעריאינג די מנורה, און אין דעם ציור פון דער מנורה אויפן שער טיטוס זענען די ששת הקנים ווי חצאי קשת. וואס נוסף אויף דעם אז דער ציור המנורה אויף שער טיטוס איז כלל נישט מדויק, רבי רייטס אין פארטי סיקס, קאוז ווי סי אין די פיקטשער דעט איט דאזנט העז נאו לעגס, ענד איט סעיז קליר אין די גמרא מפורש היה בה רגליים. וואס נוסף אויף דעם אז דער ציור המנורה אויף דעם שער טיטוס איז כלל נישט מדויק איז דאך דאס געטאן געווארן כמובן כדי צו ארויסברענגען די שליטה און הערשאפט פון רוים איבער אידן רחמנא ליצלן וואט דאז איט שאו דעט טיטוס וואן און דיסטרויד די בית המקדש און איר איר יוזט נישט די מנורה ביז אז מ'האט דארט אויך אויסגעקריצט בכמה מקומות די ווערטער יודעא קאפטא וואט דאז איט מין יהודא אידן איז געפאנגען אידן אר קעפטיוו קעפטיוו קעפטיוו ווען עס זיינען געווען זמנים ווען מען פלעגט מכריח זיין אידן צו קומען צו דעם שער זיי זאלן זען וואס דארט איז געשריבן און געצייכנט בכדי צו דערנידערן דעי וואנטעד טו טו טו די טו טו טו דעמאליש אר וואטעווער וואט וואט יו יוז טו טו מעיק די אידן פיל נאט גוד וואט דיד דעי דו דעי בראט דעם דער און דעי שאו דעם יו סי איט סעז יודעא קאפטא יודעא קאפטא דעט יו אר סלעיווס דעטס וואט דעטס וואט איט איז קומט אויס ליסטן טו די ווערטער וואס דער רבי סעז אז דאס מצייר זיין די קני המנורה בחצאי קשת איף יו דו איט עז חצאי קשת ווי זיי זענען מצוייר אויף שער טיטוס עז דעי אר אן שער טיטוס דארף ארויסרופן א געוואלד געשריי העז טו קאל אוט א סקרימינג נוסף וגם זה עיקר וואס דאס איז היפך רש"י והרמב"ם וכו' וויי שוד יו דו איט אויך ווייל דאס גיבט א געוויסן הסכם ענד אלסא איט גיווס א הסכם חס ושלום רחמנא ליצלן צו דעם ציור אויפן שער טיטוס וואס איז געמאכט געווארן כדי צו מצער זיין אידן און זיי נידעריג מאכן, סאו דאזענט מעיק עני סענס. די רבי ברינגס דאון אין א הערה פארטי סיקס, איטס א לאנג הערה ווי נאט גאנע גאו אינטו איט, דזשאסט אינטערעסטינג טו מענשן דעט סאם סאם מפרשים וואנט טו סעי, סאם פיפל וואנט טו סעי, דעט די מנורה דעט דעי מעיד אין שער טיטוס איז די מנורות דעט שלמה המלך מעיד טען מנורות, מעיבי דאוז מנורות ווער ראונד און דעטס וואט איט איז, סאו די רבי סעז נאמבער וואן.

ווי אלט זענען אונז נארגיס קעגל? נאט דיס קלייניקייט. אקעי, תמורת זה, אין די אפאסיט, וואס דער ציור פון די מנורה דארף דערמאנען און מעורר זיין א אידן אז זיין תפקיד איז צו זיין לאורה, וואט ווי לערנד טיל נאו, וואטס די מנורה? די מנורה איז נאט פאר איטסעלף, די מנורה איז פאר אוטסייד, פאר באי עולם, סא דיס וואט דאז איט רימיינד אס, עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, ווערט די צורת המנורה געמאכט באופן כזה? וואט דאז איט רימיינד יו? היפך ממש. היפך ממש. אויף דעסטרויאינג די בית המקדש און טעיקינג איט טו ראום און שער טיטוס ימח שמו און עווערטינג. ווי רוים האט מנצח געווען די אידן רחמנא ליצלן וויי שוד יו דו איט? אות י"ב ויהי רצון אז בקרוב ממש זאל קומען די גאולה האמיתית והשלימה און מען וועט האבן די מנורה כפשוטו ובשלימותו. ווי גאנא האב די סעים מנורה. רייט? עז איט סעז מעשה משה נצחי אין אור פאר אין איין אין דעם בית המקדש השלישי און אלע וועלן זען ווי די מנורה זעט אויס דעט די גביעים אר אפסייד דאון און די קנים אר אין דייאגנעל נאט אין ראונד און משה ואהרן עמהם עז די גמרא סעז אין פסחים און אין יומא משה ואהרן איז גאנע בי דער מען וועט זען בעיני בשר ותחזינה עינינו דעם קיום הציווי ווי גאנע סי וויט אור אוין פלעש אייז דבר אל אהרן וגומר בהעלותך את הנרות איז גאנע בי צינדן די מנורה טו ליט די טו לייט די מנורה, כפשוטו ממש ובמהרה בימינו ממש.